מארגן אם ירצה השם וועט זיין שבעה עשר בתמוז, יעצט די אלע הלכות פון שבעה עשר בתמוז, די אלע זאכן קענט עטס הערן אויף די הלכות, ס'איז דא אסאך הלכה'דיגע שיעורים, איך בין נאר דא ענק צו זאגן א וויכטיגע נקודה, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי ווערן עלטער, און זיי כאפן נישט אז זיי טארן נישט פאסטן, זיי האבן דייעבידיס צו אנדערע קראנקהייטן, איז יעדער איינער זאל פרעגן דעם דאקטער צו ס'איז א סכנה צו פאסטן צו נישט, און נאכדעם זאל ער פרעגן דעם רב, און אז דער רב איז אים מתיר זאל ער עסן אזוי ווי מען דארף געהעריג. כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אויף יום כיפור איז דא וועגן וויאזוי מען עסט שלא כדרך אכילה, אויף אנדערע תעניתים איז נישט דא די זאכן, ווייל דאס איז נאר א דרבנן, איז במילא. איז אז די דאקטער זאגט מען מעג עסן זאל מען עסן און מען זאל עס נישט גרינג האלטן ווייל עטס מוזט געדענקען אז פונקטליך דריי וואכן ארום גייט זיין קרא עלי מועד ס'גייט זיין א יום טוב תשעה באב און ווען איינער האט איינע פון די מחלות וואס מען טאר נישט פאסטן טוט עס אים אפעקטן איז במילא זאל מען זיין הוי ערום ביראה. יעצט קודם האב איך געוואלט זאגן וואס דאס איז בין המצרים ס'הייבט זיך יעצט אן מארגן הייבן זיך אן די בין המצרים. ס'איז געבעיסט אויפן פסוק כל רודפיה השיגוה בין המצרים, דא איז געווען אסאך צרות פאר אידן, די גמרא זאגט פינף זאכן איז געשען שבעה עשר בתמוז אין די יאר צוויי טויזנט תמ"ט, דאס איז ווען די אידן זענען נאך געווען אין די מדבר, האט מען צובראכן די לוחות, ווייל זעכצן טאג אין תמוז האט מען געמאכט דעם עגל, משה רבינו איז אראפגעקומען פון הימל און ער האט געזען דעם עגל האט ער צובראכן די לוחות. נאכדעם מנשה מלך יהודה האט געשטעלט א צלם אין בית המקדש, נאכדעם איז געווען אין יאר, ס'איז געווען אינעם דריי טויזענטסטל אין יאר אַכט הונדערט און נײַן און צוואַנציק, איז הובקעו חומות ירושלים, דאס איז אבער געווען. ביים צווייטן בית המקדש. דעם ערשטן בית המקדש איז עס געווען אין ט' תמוז. אזוי שטייט אין מלכים ב' קפיטל כ"ה פסוק ד' און אויך אין ירמי' קפיטל ל"ט פסוק ב'. יעצט אין ירושלמי אין מסכת תענית דף ה שטייט אז אין אמת'ן אריין איז עס אויך געווען דעם זיבעצעטן, איי פארוואס שטייט בתשעה לחודש מחמת גרויסע צרות האט מען פשוט פארגעסן פונקטליך צו פארשרייבן דעם דאטום, אבער סיי אינעם ערשטן בית המקדש און סיי אין צווייטן איז די חומות ירושלים איז געווארן צאמגעבראכן שבעה עשר בתמוז. יעצט, ס'האט געדוירט א שטיק צייט וואס די פיינט האבן עס ארומגענומען ביז אין תשעה באב, האט מען פארברענט ביידע בית המקדש? די גמרא לערנט ארויס פון וואנעט ווייס איך אז ביידע געווען תשעה באב? זאגט די גמרא תולה תקלה במקולקל עס איז דא א פארשאלטענע טאג גייט אלעס אויף דעם טאג, תשעה באב איז אויך די טאג פון די יעדע ס'איז דא רמ"ח איברים און שס"ה גידים, יעצט יעדער גיד האט אן אנדערן טאג. ווייל ס'איז דא דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג אין דעם יאר, איז תשעה באב איז קעגן די גיד הנשה, דאס וואס דער מלאך האט אוועקגערוקט פאר יעקב אבינו וועגן דעם תשעה באב איז פאר אידן נישט דער בעסטער טאג, און ס'איז חרוב געווארן דער בית המקדש, א חוץ ס'ווערט געברענגט אין תנחומא אין שמות. קאפיטל יו"ד, אז די כותל מערבי איז קיינמאל נישט אוועקגענומען געווארן, פארוואס? ווייל שלא זזה שכינה הימנו. יעצט ווייס איך אונזער הייליגער רבי האט געהאלטן אז מען טאר נישט גיין אויף די אלע פלעצער וואס די ציונים האבן איינגענומען, ממילא וויל איך נישט צופיל מאריך זיין אין דעם, ווייל באמת, בפרט נאך יעצט, טוט זיך הריגות אין ארץ ישראל, די גאנצע וועלט איז אנגעקאכט קעגן די ציונים, ווייל זיי הרג'נען ציוויל, זיי שרייען זיי האבן נישט קיין ברירה, ווייל חאמאס באהאלט זיך דארטן צווישן ציוויל זאלן זיי נוצן פאר יומען שילד, למעשה האלט מען אין איין הארגענען אומזינסטיגע מענטשן, גאנצע משפחות ווערן אויסגעריסן, און ס'איז אזא חורבן, איך זאג אייך נאכאמאל כ'האב זייער מורא אז די אראבער זאלן נישט אטאקירן די אידן ווארלד ווייד, כ'האב עס געזאגט אפאר טעג צוריק, יעצט האב איך געהערט אז אין פראנקרייך האבן זיי שוין אטאקירט א שול, כ'האב מורא פאר אלע קעמפס, מ'דארף נעמען ארמד גארדס טווענטי פאר סעווען. מיט געווער מיט אלעם ווייל סקען עני פלאץ סטרייקן. קוק וואס איז געשען, סאיז געגאנגען דרײַ בחורים אויף א היטש מ'האט זיי געשאסן, געגאנגען אנדערע דרײַ בחורים און זיי האבן זיי געהארגעט, דעם די עפעס אן אראבער פאר גארנישט וואס די עדער האט מיט דעם גארנישט געהאט צו טוהן, סאו. רבותי, מ'מוז מאכן א געוואלדיגע שמירה בפרט נאך אין די דריי וואכן, וואס דעמאלטס איז נישט דער אידישע מזל צו גוט. נאכדעם איז געווען נאך א זאך וואס איז געשען, אז ס'איז געווארן בטל דער קרבן התמיד. האט מער נישט געמאכט דעם תמיד של שחר און דעם תמיד של בין הערביים, פארוואס? ווייל ס'איז שוין נישט געווען קיין טלאים, ס'איז שוין נישט געווען, מ'האט געדארפט דאך נעמען א לעמעלע, און ס'איז שוין נישט געווען צו באקומען ווייל ס'איז געווען אין א מלחמה צייט און ס'איז נישט געווען גארנישט עוועילעבל, נאכדעם איז געווען אפוסטמוס הרשע, ער איז געווען א הער פון די מיליטער פון יוון וואס ער איז דעמאלטס געווען אין ארץ ישראל אלס יוונאוס, און ער איז געווען ביי די צייטן פון צווייטן בית המקדש, איז ער געגאנגען און האט גענומען א ספר תורה און האט עס פארברענט בפרהסיא, און דאס און עס איז אדער האט ער עס געמאכט לויט איין מאן דאמר האט ער עס געמאכט אין דעם דורכגאנג פון לוד, אדער האט ער עס געמאכט אין טרלוסה, איז במילא האט דאס אפגעשוואכט דעם אידישן כח קעגן די שונא. און ער האט אויך אריינגעלייגט א צלם אין היכל, און ער האט פארברענט יעדע ספר תורה וואס ער האט געטראפן אין די גאס, אזוי ברענגט די תפארת ישראל דארטן אין די משנה. איז למעשה ס'איז נישט די גוטע צייטן פאר די אידן יעצט, ווער ס'קען אביסל היסטרי ווייסט אז די גזירת השמד פון ספרד איז געווען אין פֿינף טויזנטער הונדערט און איין און פֿופֿציק יאר, ס'האט זיך אויך אנגעהויבן שבעה עשר בתמוז, דעמאלטס האט מען געהארגעט ר' יהודה, פון טאלידא, און דאס האט אנגעהויבן די גאנצע זאך, די גירוש. יעצט רבי יהודה פון טאלידא איז געווען אן אייניקל פון דעם רא"ש, און מען האט אויכעט געהארגעט זיין ווייב און זיין שוויגער. יעצט, שבעה עשר בתמוז האט נאך א זייער א וויכטיגן זאך אין אידישע היסטערי, עטס ווייסט א מחלוקת רב לעזער אין מסכת ראש השנה דף י"א עמוד ב' און און רב שיע. רב לעזער האלט אז ווען האט מען באשאפן די וועלט? מ'האט באשאפן די וועלט אין תשרי. די גמרא זאגט היינט איז מען מתפלל אזוי ווי ר' לעיזער יעצט. עס שטייט אין פרשת נח קפיטל ח' פסוק ח' שטייט אזוי וישלח את היונה און נח האט געשיקט די יונה מאתו פון פון זיך לראות הקלו המים מעל פני האדמה צו עס איז גרינגער געווארן די וואסער. אינדרויסן. נאכדעם די נעקסטן פסוק שטייט ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התיבה, די יונה האט נישט געטראפן קיין רו און זי איז צוריק געגאנגען צו די תיבה. עס ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז כנסת ישראל ווערט צוגעגליכן צו א יונה, אזוי זאגט די גמרא מסכת ברכות דף נ"ג עמוד ב', אונז הייסט מיר אזוי ווי א יונה. על כל פנים, ולא מצא יונה מנוח לכף רגלו, די טעג טרעפט מען זיך אונז נישט קיין מנוחה, ווייל ווען נח האט ארויסגעשיקט די פייגל דאס ערשטע מאל איז געווען שבעה עשר בתמוז. יעצט איך בין מורא'דיג פארזארגט אז מ'זאל נישט טון חלילה קיין שלעכטס פאר כלל ישראל, בפרט יעצט ווען מדינת ישראל שלאגט זיך דארט ארום און זיי הרג'נען מענטשן ציוויל. יעצט אין זוהר הקדוש אין זוהר חדש פרשת וישב ווערט געברענגט אז די צוויי און צוואַנציק טעג פון בין המצרים איז געווען ווייל יוסף הצדיק האט נישט געקענט לערנען תורה מיט זיין הייליגן טאטן יעקב און ממילא מוזן כלל ישראל דאס באצאלן ווייל מען האט פארקויפט יוסף'ן וועגן דעם איז מורא'דיג כדאי אז מען זאל מתקן זיין אין די טעג דעם ענין פון כיבוד אב און מען זאל זעהן תשובה צו טוהן אויף דעם חטא אויכעט. און מען זאל זיך אייביג דערמאנען, טאמער דו טוסט אן עבירה און דו נעמסט אראפ דעם כבוד פון דיין טאטן, איז טאמער לעבט נישט דיין טאטע, פילט ער עס אויף יענע וועלט, און טאמער לעבט ער יא, האט ער בזיונות. סאו מען דארף זייער וואטשן. שטייט אויכעט אז יונה דער טויב האט מורא געהאט אז נח שיקט אים אוועק ווייל ער וויל וואוינען מיט זיין בת זוג, אזוי ברענגט רשי אז ער איז נישט געגאנגען יצוא ושוב און איז נישט אוועק געגאנגען ווייל ער האט חושד געווען אז נח וויל ב ה פשוט חתונה האבן מיט זיין בת זוג אזוי ברענגט די גמרא מסכת סנהדרין דף ק"ח עמוד א' למעשה אז מען גייט ארום זינדיגן מען גייט צו אנדערע בת זוג און יעצט איז די צייט פון די נ ע דריי וואכן וואס דער יצר הרע קומט אריין אין די עניינים ווייל די בית המקדש איז דאך חרוב געווארן פאר גילוי עריות און שפיכות דמים און עבודה זרה און שנאת חינם. איז דארף מען זייער אובאכט געבן אין די צייטן, זייער אובאכט געבן, ס'איז נאך הייס אויכעט, דארף אובאכט געבן אז מ'זאל חלילה נישט נכשל ווערן אין זינד זיי האבן חרוב געמאכט דאס בית המקדש. יעצט כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט פאר א יאהר, און כ'האב עס נאכגעזאגט יעדעס מאל, מלמדים שלאגן די קינדער, ס'שטייט אז אין די דריי וואכן זאל מען נישט שלאגן מיט א בייטש, ס'איז דא א ירושלמי, די ירושלמי ברענגט אז ער האט געוואלט שלאגן מיט א שטעקן, א דינעם שטעקן, דערווייל איז געקומען א שד האט זיך. מלבש געווען אין דעם שטעקן ווי אן אייזן, און ער האט געשלאגן דאס קינד, און דאס קינד איז נעבעך אוועק, רחמנא לצלן. מ'דארף וויסן, ס'איז טעג פון דינים, ענד יו העוו טו קיפ איט, ווי מ'זאגט אויף ענגליש, אן א לאו פראופייל, און מ'דארף אבאכט געבן אין די קאנטרי, ס'זאל איבעראל זיין מזוזות, ווייל. מען דארף זייער אובאכט געבן ס'איז מזיקין זאלן נישט שולט אין די צייט, מען דארף וואטשן ווען מען דרייווט, מען זאל וואטשן ס'זאל נישט געשען קיין עקסידענט חלילה. יעצט אין ספר מקור חיים סימן תקנ"א ווערט געברענגט מען זאל נישט גיין שווימען אין א סווימינג פול אדער אין ים ווייל דער שטן איז מקטרג בשעת הסכנה. יעצט ס'איז דא אנדערע וואס זיי גייען טאמער זענען שוין געגאנגען פארדעם זענען זיך יא מורה היתר. אבער מען דארף זייער וואטשן מיט קינדער זיכער, די קינדער זענען נישט דיין שטח הפקר אז זאלסט מיט זיי ארומטשעפען און ארומשפילן און זיי זאלן גיין חלילה שווימען און ס'זאל זיין א פראבלעם. יעצט ווען איינער גייט פאר רפואה איז טאמער האט ער אנגעהויבן פון פאר די דריי וואכן אפילו איין מאל מעג ער גיין שווימען זיך באדן ביז ראש חודש אב אבער נישט ראש חודש שוין נישט אין כלל אזוי זאגט דער שדה חמד. אין נאמען פון רבנים פון ירושלים. יעצט אין ספר שער המלך, סאיז א מוסר ספר, חלק ב', קפיטל ג', רעדט ער דארטן אז מען זאל נישט באדן זיך ביים ים אין די צייטן ווייל סאיז א סכנה. יעצט זיך באדן אין ארץ ישראל ביים ים סתם אזוי איז אויך א שטיקל שאלה. מען האט געפרעגט דעם חזון איש, דער חזון איש פלעגט גיין שווימען אין ים. נישט אין די דריי וואכן אבער ער פלעגט גיין ס'געווען הייס, בני ברק איז הייס, קיין עירקאנדישאנער ס'איז נישט דא, דעמאלטס איז נישט געווען, פלעגט ער גיין זיך אפקילן אביסל אין ים, האט מען אים געפרעגט ס'איז דא אסאך ראשונים וואס זיי האלטן אז ס'איז דא אן איסור ארויסצוגיין פון ארץ ישראל אויף חוץ לארץ אפילו בזמן הזה, יעצט אין חומש שטייט אז די גבול פון ארץ ישראל איז דער ים התיכון, יעצט אויב מען גייט אריין אין ים שווימען הייסט מען דאך אז מען גייט ארויס פון חוץ פון ארץ ישראל אויף חוץ לארץ. האט דער חזון איש געזאגט ס'איז מסתבר אז ס'הייסט נישט ארויס גיין, פארוואס? ווייל וויבאלד ס'איז דאך נאנט צו ארץ ישראל איז הייסט עס נישט מ'איז ארויס פון ארץ ישראל, כ'מיין מ'איז נאך ווי מ'זאגט מ'איז טאקע נישט אין ארץ ישראל אבער מ'איז נאך דארט. יעצט ס'דא א ספר משנת יוסף וואס ער ברענגט וועגן שמיטה, ער איז זייער אנגענומען וועגן שמיטה, ברענגט ער אז לויטן רמב"ם איז דער חוף, די ביעטש, איז נישט נתקדש געווארן, אבער ער זאגט פון דעסטוועגן דאך איז נישט קיין איסור ארויסצוגיין, ווייל ארויסגיין מיינט מען טאקע ממש ארויסגיין אוועקצוגיין, אבער נישט ווען אפאר מינוט שפעטער קומסטו צוריק. איז די חזון איש האט געהאלטן אז ס'הייסט נישט ארויסגיין ווייל ס'איז נאנט צו ארץ ישראל הייסט עס נישט ארויסגעגאנגען, און דער משנת יוסף האלט אז די ים הייסט נישט ארויסגיין ווייל ס'איז נאר א צייטווייליגע זאך, מ'גייט. און דאס וואס שטייט מען טאר נישט ארויס גיין מיינט מען ממש אוועק צו פארן פון ארץ ישראל אבער נישט אויף ארויס צו גיין אויף אפאר מינוט. יעצט די פרויען זענען זיך נוהג אז מען מאכט נישט קיין מלאכה ראש חודש און אויכעט אין א טאג פון א תענית ביז ס'ענדיגט זיך די תענית אזוי שטייט אין ירושלמי למעשה אבער די פרויען זיך נוהג אז זיי טוהן יא מלאכות נאכדעם ווען דער ציבור האט געענדיגט תפילת שחרית בכלל איז בעסער ס'ווערט געברענגט וועגן די מנהגים יא טוהן א מלאכה נישט טוהן א מלאכה, בעסער אז מ'לאזט זיי זאלן יא טוהן מלאכות אויסער ווען ס'איז געוויסע צייטן וואס גאנץ כלל ישראל האט אנגענומען אז מ'טוט נישט קיין מלאכה ווייל הבטלה מביאה לידי שעמום אז מ'גייט ליידיג טויג נישט דער מצב, יעצט מ'זאגט נאך פון ר' פנחס קאריצער אז ער האט געזאגט לעתיד לבוא העט זיין שבעה עשר בתמוז יום טוב הראשון, תשעה באב העט זיין יום טוב האחרון דאס מיינט מען שמיני עצרת, און אינמיטן און די אלע טעג ווערן חול המועד'יגע טעג. יעצט, אזוי האט מען נאכגעזאגט פון ר' פנחס'ל קאריצער, פון ריזשינער זאגט מען נאך אביסל אנדערש, מען זאגט נאך אז תשעה באב העט זיין דער ערשטער טאג יום טוב, וואס שטייט דאך קרא עלי מועד, און ס'העט זיין א גאנץ יאר העט זיין חול המועד, ביז נעקסטן יאר שבעה עשר בתמוז, שוין, וויאזוי ס'זאל נישט זיין זאל מיר אונז אלעס דערלעבן וועל מיר עס אלע אם ירצה השם זען. ווערט געברענגט אז די ח די חדשים פון תמוז און אב הייסן דלים. וועגן דעם ווען מען זאגט אמת ויציב זאגט מען ועוזר דלים איז מען מתפלל דער אייבערשטער זאל אויפהייבן די צוויי דלים, די צוויי חדשים, מען זאגט ארוממך השם כי דליתני, דאס איז א קאפיטל אין תהלים ל' פסוק ב', ס'ווערט געברענגט אריכות וועגן דעם אין בני יששכר. בקיצור יעדער זאל זיך גוט אויספאסטן אז דער אייבערשטער זאל שוין העלפן. א משיח זאל אונז שוין אויסלייזן פון גלות בפרט נאך יעצט אין אזא צייט ווי ארץ ישראל, מדינת ישראל, וויאזוי דו ווילסט, די אידן אין ארץ ישראל זענען אין א גרויסע סכנה, די אראבער הערן נישט אויף צו שיסן געווער, מען האט יעצט גע'גנב'עט אין א יוניווערסיטי אין מאסול, ס'איז אין איראק, האט מען גע'גנב'עט נוקליער די יוראניעם. זיי זאגן ס'איז נישט קיין גרויסע סכנה ווייל ס'איז נישט דא גענוג דערפון אבער חלילה ווען זיי קומען אן אויף ארץ ישראל מיט דעם, מ'קען פארפסמ'ען די גאנצע לופט מיט אלעם, למעשה מ'דארף וויסן רבותי אונז זעמער אויף צרות און נאר דער אייבישטער קען אונז העלפן. מ'דארף אויך וויסן אז ס'איז אזעלכע טרויעריגע טעג, מענטשן ווערן אזוי דעפרעסט, מ'זעט אזויפיל צרות, עס ווערט געברענגט אין הייליגן ספר עבודת ישראל אויף פרשת מסעי, אז כאטשיג מען דארף טאקע זיין טרויעריג וועגן חורבן בית המקדש, מען דארף זיך אבער פרייען, און מען דארף אלעס וואס מען טוט, די תורה און די מצוות, זאל מען טון מיט א גרויס שמחה. יעצט, ער ברענגט אין פרשת פנחס, ברענגט דער הייליגער עבודת ישראל, פארוואס ליינט מען פנחס רוב יארן דווקא בין המצרים? מורא'דיגע ווערטער, אונז ווייסן מיר אז אין פרשת פנחס שטייען אלע קרבנות פון א גאנץ יאר, און דאס איז געמיינט אונז צו ווייזן, אַז ווי נידריק אַ מענטש פֿאַלט, זאָל ער וויסן, דאָרטן, אין דעם נידריקסטן קייט, ליגט דאָס העכסטע קייט, וואָס איז דאָ. זאָגט ער, אַז פֿון דאָרטן ציִען זיך אַלע מועדים פֿון אַ גאַנץ יאָר, דווקא פֿון פּרשת פּינחס. יעצט, דער מהרש"א אין מסכת בכורות, דף ח', עמוד א', זאָגט דאָרטן, אין מיטן דיבור המתחיל, הג', שאמר להם, זאָגט ער דאָרטן, אַז, די איין און צוואנציג טאג פון שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב זענען קעגן די איין און צוואנציג טאג פון ימי סליחה ושמחה, ווי די זעלבע פון ראש השנה ביז הושענא רבה. יעצט אין די הפטורה פון פרשת דברים האט מען געזאגט אך טוב לישראל, דאס איז די איין און צוואנציג טאג דארטן איז באהאלטן דאס גאנצע גוטסקייט פאר אידן, אז ס'איז באהאלטן הסתר בתוך הסתר. און דער הייליגער אוהב ישראל ברענגט. אז ס'שטייט ווען איינער איז א יוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו, ווען איינער גייט ארויס פונעם וועג מוז ער געדענקען די פרוי פאר ער גייט ארויס אויפן וועג, דער הייליגער באשעפער איז אוועק, ער איז געווארן א יוצא לדרך, ער איז אוועק געגאנגען פון אונז, ממילא מוז ער אונז מער געדענקען ווי סתם אזוי ווייל ער איז א יוצא לדרך, זאגט ער. אז דער שבת חזון איז דער העכסטער שבת פון א גאנץ יאר, ווייל דעמאלטס מוז דער אייבערשטער אונז געדענקען. יעצט מ'איז זיך נוהג אז מען זאגט אויכעט תיקון חצות בייטאג, ס'איז דא א מנין אין געוויסע שילן, דער אר"י הקדוש זאגט אז מען זאל מתאבל זיין כאטש א שעה יעדן טאג, אין די דריי וואכן עט ער זוכה זיין צו זעהן בנחמת בית המקדש. יעצט, ס'ווערט אויך געברענגט אין בני יששכר אין מאמרי חודש תמוז אב, מאמר ב אות ק, און אויכעט אין אגרא דפרקה דף ר ל ז, ברענגט ער אז געווענטליך ליינט מען אין די בין המצרים אז מ'האט צוטיילט ארץ ישראל, דאס איז אין פרשת מטות און אין מסעי. און אין פנחס אויכעט אביסל, און זאגט ער אז דאס אלעס איז אז אין די טעג אין די דריי וואכן איז אין הימל וויל מען צוריק געבן ארץ ישראל פאר די אידן, און טאמער טוט מען תשובה קען מען זוכה זיין אז מען זאל עס א קלייניקייט זאל יעצט טוהן מער וויפיל אן אנדערס מאל דארף מען האבן א גרויסע זאך. אז ס'זאל, מ'זאל עס טוהן. דער עיקר איז, איך וויל נאכאמאל זאגן, ווען איינער האט א קראנקייט, איז ווייס איך, מ'עלטערט זיך כנהורא, און ס'איז זייער הייס אויכעט, איז ס'טייטש אזוי, אויב דו פילסט אז ס'איז זייער הייס און דו קענסט נישט ארויסגיין פאר געזונטהייט, גיי נישט ארויס, זיץ אין דער היים, ביסט נישט מחויב צו גיין דאווענען, אויב דו פילסט אז דו קענסט נישט פאסטן, ס'איז צו הייס און אז דו זאלסט ארויסגיין, וועסטו מוזן אויפגעבן דעם תענית. לאידך גיסא, ס'איז נישט געזונט פארן הארץ און פאר אנדערע אברים. סאו, זיי נישט קיין חכם, פארגעס נישט ס'קומט א תשעה באב, און פרעג דעם דאקטאר, און נאכדעם פרעג דעם רב, און אזוי ווי זיי וועלן דיר הייסן, אזוי זאלסטו דיך פירן. שוואנגער פרויען, און סיי פרויען וואס זיי געבן צו זייגן, די אלע וואס זענען אין אנדערע אומשטענדן, זאלן זיכער פרעגן א רב, און זיי זאלן מאכן זיכער אז עס זאל נישט חלילה איבערציען די שטריקל, נאכדעם וועלן זיי כאפן א נערוון בראך, און נאכדעם וועלן זיי נישט זאגן, וועלן זיי נישט קענען זיין א מאמע פאר די פיר פינעף זעקס זיבן קינדערלעך וואס זיי האבן, און וואס זיי ווילן נאך אראפברענגען. הוי ערום ביראה. יעצט האטס מיר אלע א גוטן אויספאסט, און זייטס אלע געזונט.